א גוטן ערב שבת קודש פרשת תרומה, כ'האב שוין געמאכט א שיעור די וואך אבער איך מוז צולייגן א וויכטיגע נקודה דברים העומדים על הפרק, מ'מוז אביסל רעדן דערפון, פארוואס רעד איך דערפון? ווייל כ'האב פעסט געשטעלט אז דער עולם הערט אויס נישט נאר וועגן די מלחמה קעגן פעדאפיילס נאר אסאך אנדערע זאכן וואס איך זאג, דער עולם האלט עס אז ס'איז. זייער זייער וויכטיג, איך באקום טעלעפאנס פון ארץ ישראל אן א שיעור וואס מען נעמט זיך אן קעגן די חותמים, דאס איז עפעס געווען מורא'דיג, יעצט איך וויל מסביר זיין אביסל וויאזוי אונז האמיר זיך געפירט אלע יארן, אונז האמיר זיך געפירט אז אונז האמיר געבאקסט יעדן פאר נאו ריזען, ס'האט זיך נישט אנגעהויבן מיט שטיינעמאן, ס'האט זיך נישט אנגעהויבן אז מ'האט געשריבן אויף אונזער הייליגן רעבן דעם דברי יואל רבינו סר מן הדרך, ס'האט זיך נישט אנגעהויבן אז די שווארצע האבן געוואלט אונטערברענגען דעם רעבין, זיי האבן געהאלטן אז ער איז נישט גענוג א קנאי, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט דעם וואס קיינער האט נישט געוואוסט ווי איז זיין פאזישן אין לעבן. לאמיר גיין צו שטאט. ס'איז געווען א איד ווי רבי שלום לאופער, זיין פאזישן אין לעבן איז געווען אז ער איז געווען פון די גרעסטע בעל צדקות אין שטאט, כ'ווייס ער איז געווען א שטיקל קרוב זיין רעבעצן, איז געווען א טשענגער, אן אייניקל, אמאל האט זיין ברודער שמעון לאופער, ער ליגט אין צפת, ער ליגט דארטן קרוב סמוך ונראה צו מיר, כ'מיין ווי איך האב געקויפט א פלאץ, איך ליג נאך נישט דארט ברוך השם, איז ער געקומען אמאל און ער האט געזען ווי רבי שלום פלאגט זיך מיט א שטוב מיט קינדער, האט ער אים געגעבן צוואנציג טויזנט דאלער און געזאגט, קויף דיר א הויז. דעמאלטס האט געקאסט א הויז מסתם צען פופצן און פיקס עס דערויף. ער האט גענומען דאס געלט, ס'איז דורך א יאר, און ער איז צוריק געקומען נאכאמאל ראש השנה, און ער פרעגט ר' שלום נו ווי איז דאס הויז, זאגט ער גיי צום רעבן פרעג דעם רעבן, איז אריין צום רעבן, האט דער רבי געזאגט כ'האב זיך גענויטיגט געלט פאר די ישיבה צו פארוואס, און ר' שלום האט עס מיר געגעבן. דער איד איז געווען מסתם פון די גרעסטע בעלי צדקה אין די שטאט, ער איז ארום געגאנגען נאך געלט מיט אלעם. ארייט היינט האבן עס די קינדער שוין געמאכט פאר א ביזנעס, מען באקומט שוין געלט פון די גאווערמענט און פון אנדערע פאווערטי ארגענעזעישאנס, ס'איז שוין נישט וואס ס'איז געווען. אבער דער ר' שלום האט געהאט א מישן אין לעבן אויף צו גיין שאפן געלט פאר אידן. און וואס טוט דער בעל דבר ווען איינער פירט זיך אזוי ווי עס דארף צו זיין? קומט גראד דער בעל דבר און ער הייבט אן מקטרג צו זיין, ער זאגט אזוי ווי דער שטן האט געזאגט פאר'ן רבונו של עולם, דער אייבערשטער זאגט אים, איך האב א מענטש וואס ער איז אזא גרויסער צדיק ווי איוב, האט דער אייבערשטער זיך שטאלץ געהאלטן מיט אים, זאגט דער שטן, האב איך אים אויספראבירט, האט דער אייבערשטער געזאגט, יא, אבער רק את נפשו שמור. זאגט די גמרא דער שטן האט געהאט א גרעסערן פראבלעם ווי איוב, ווייל ער האט אים געמוזט אזויפיל טארטשען און מאכן נסיונות, אבער את נפשו שמור ער זאל נישט קענען חלילה שטארבן פון דעם, ווייל טאמער שטארבט ער איז דאך אויס די מלחמה. אזוי טוט דער בעל דבר מיט יעדן מענטש וואס ער איז עוסק אין א געוויסע זאך מיט מסירות נפש, ער וויל אויספראבירן צו זען צו מיינט ער עס טאקע ערנסט צו נישט, האט ער גענומען א איד ווי ר' שלום לאופער און ער האט אים אויספראבירט. ער האט אים אריין געגעבן א דזשוק אין קאפ אז מעכל לעבאוויטש איז כת ש"ץ אין אונזער צייט און איך מוז אים אונטער ברענגען און ס'איז געווען נאך אזוי אז מעכל לעבאוויטש האט אויפגעכאוועט ר' שלום'ס קינדער מיט די איידעמער ער האט אריין געברענגט אין זיי תורה און יראת שמים שיינע חסידישע זאכן איז דווקא אים האט ער האט געמאכט אויף אים א נאמען אז ער איז גאר כת ש"ץ, איך דענק איך האב געלערנט אין סאטמאר ישיבה דעמאלטס, איז אריינגעקומען צו ר' נתן יוסף'ן ער זאל אונטערשרייבן ער איז כת ש"ץ, ער וועט אונטערברענגען כלל ישראל האט ר' נתן יוסף אזוי געלאכט, ש"ץ איז ער? זאגט ער איר ווייסט ווער ש"ץ איז געווען, שבתי צבי איז געווען א מענטש וואס דער ציצת נובל צבי דאס איז געווען דער מהר"י ששפורט, ר' יעקב ששפורט. ער ליגט אין אמסטערדאם האט געשריבן, אז נאכדעם ווען ער איז געגאנגען אין די מקווה ערב שבת און ער איז ארויסגעקומען האט מען געפילט פון אים א ריח גן עדן, איר הערט ווער ער איז געווען? ער האט געקענט כל סתרי תורה אנגעהויבן פון זוהר מיט גאנץ כתבי אר"י ישר והפוך, האט ער זיך גענומען לאכן ער האט דעי קרעדענטשעלס? נאר דא ביי אונז האט מען יעדן ארויפגעצויגן אויף א הויעכן מדריגה און מען זאל אים קענען אראפווארפן. וועגן דעם שטייט אין פסוק לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו, צי אים נישט הויעך ארויף, ער איז א פיינער מענטש, ער האט געוואלט פירן אן עדה, און ס'קומט זיך אים גארנישט פאר דעם ווייל יעדער מעג דאס טון, אז לאנג אז מ'פירט זיך על פי תורה. ס'איז דורך געגאנגען די מלחמה, ס'האט געדויערט אסאך יארן, שמואל פריד דער טוען דער שייגעץ דער טוען רבני ער איז געווען פון די הויפט לוחמים וואס כאטשיג ער האט גענומען פון ר' מעכל א קינד ער האט זיך דאך משדך געווען מיט און די קינד האט ער גענומען שוין נאכדעם און ער האט אנגערייצט אויף אים די אלע חברה קיצור מען איז געקומען מען האט אנגערייצט די רבנים און מען האט אויף אים אונטערגעשריבן און יעצט האט זיין זון ארויס געגעבן זייער א שיינעם טעיפ און האט אנגעהויבן צו וויינען, האסט געוואלט מיין טאטן רודף'ן? יא, אבער פארוואס האסטו מיך אוועק גענומען פון מיין טאטן? אפשר האב איך געמעגט מאכן א דעסיזשן אז מיין טאטע איז נישט כת ש"ץ? און דאס איז געווען די סיסטעם וויאזוי עס האט געארבעט, און ר' שלום האט באצאלט א ביטערע פרייז פאר דעם אלעם אויכעט, ער האט איין זון וואס איז געווען דער גרויסער קנאי, איך וויל נישט זאגן שוין זיין נאמען ווייל ער איז א שוכן עפר, ער איז געווען פארקאכט אין דעם, ער איז געווען אזא מין כלב רעה, איך דענק אליינס, איך בין געווען א בחור, איז אריינגעקומען א איד מיט אין סאטמאר בית מדרש אין פֿינף הונדערט און פֿופֿציק בעדפארד א נעבעך מענטש איז אריינגעקומען און ער האט געהאט א ריסיט ביכל פון מזרחי איז ער מיט חיים יאקאב איר הערט איז געגאנגען האט אים גראד ארויף געשטעלט ביז צום רבי'ן אז דער רבי זאל מאכן קולות ליטל דיד הי נאו אז דער רבי האט אים געפרעגט אנטשולדיגט איר באקומט קאמישן? זאגט ער יא. פרעגט ער וויפיל? האט ער אים געזאגט וויפיל, איך ווייס וויפיל פראצענט, געגאנגען די רבי האט ארויסגענומען פֿופֿציק דאלער, פֿופֿציק דאלער איז געווען דעמאלטס אסאך געלט ווען איך בין געווען א יונגל, און די רבי האט אים געגעבן דאס געלט, און ער האט אים געזאגט דאס געב איך פאר אייך ווייל איר זענט א איד א שומר תורה ומצוות און איר דארפט לעבן, איך געב עס נישט פאר מזרחי פאר די ארגענעזעישן, דאס איז א בר דעת, די איד איז געווען א בר דעת אונזער רבי. אבער שלום'ס זון האט געוואלט ער זאל כאפן א פליק אין בית מדרש, וואס ביסטו משוגע האסט געדארפט צוגיין דעם איד זאגן ר' איד דאס איז נישט קיין מזרחי שול, דו פארשטייסט דאס איז אונזער יעדער ווערט א קנאי, דער רבי האט עס גאר אנדערש פארשטאנען, און דער שותף איך געדענק נאך ווי היינט דער שותף וואס האט אים געהאלפן ער זאל ארויפגיין איז געווען חיים יעקב דער רועה. זונות. חיים יעקב איז אמאל אריינגעגאנגען אין א בית זונות, און ס'איז געווען דארטן א סאטמאר אינגערמאן אן אפגעפארענער, פרעגט ער אים, חיים וואס טוסטו דא? זאגט ער, איך זוך יענעם און יענעם. ער האט געזאגט א נאמען, איך וויל נישט זאגן יענעמ'ס נאמען ווייל יענער, איך ווייס נישט וויפיל אמת ס'ליגט אין דעם, יענער האט נישט געהאט קיין שלעכטע רעקארד. סאו עניוועי, דאס איז געווען חיים יעקב, ער איז געווען דער קנאי! ס'האט אים געקאכט דאס בלוט. געזאגט, אנשטאט צו גיין מיט א זונה פיר מאל א וואך און ער איז געגאנגען נאר איין מאל, איז האט ער געזען א איד האט ער אריין געלאזט דאס קנאות אין דעם איד אריין, דאס איז געווען ווי אזוי ס'האט זיך געפירט דא אלע יארן, און דאס איז געווען די שענסטע און די פיינסטע רבנים, דו רעדסט דא פון רבנים וואס האבן אונטער געשריבן שריבן קעגן ר' מעכל לעבאוויטש אז ס'איז געווען א א ממש די שענסטע רבנים, ס'איז געווען אזוי מ'האט נישט געוויסט ווער ס'זאגט אמת און ווער נישט, און ר' מעכל האט געהאט א גרויסן חסרון, מענטשן האלטן ס'א מעלה איך האלט ס'איז א חסרון ער האט נישט געפייט פאר זיינע רעכטן. ער האט זיך געדארפט צוריק שלאגן מיט יעדן, און פון ר' מעכל'ס מיסטעיק האב איך מיך אויך אויסגעלערנט, איך ג איך האב געזאגט אזוי, וויאזוי האט ערשט יענץ קינד געזאגט, ס'איז יעצט געשטארבן א קינד וואס האט זיך געשלאגן מיט קענסער פון די נײַן ביז די פֿערצן, די מאמע פונקט אוועק פון זיין בעדסייד האט ער איבערגעלאזט א בריוו און ער האט געבעטן די מאמע זאל אים מוחל זיין אז ער האט זי אזויפיל מטריח געווען די מאמע מיטן טאטן, און למעשה קומט עס צו אן ענדע אז ער קען נישט. טעקלען און ער קען נישט אווערפאוערן דעם קענסער, אבער ער האט געזאגט אויף איך לאז צוואה אז אויף מיין מצבה זאל מען שרייבן כ'האב מיך געשלאגן און כ'האב פארלוירן, ס'איז נישט קיין חכמה זיך נישט צו שלאגן, און דאס האט ר' מעכל געמאכט א חורבן עולם אז ער האט זיך נישט צוריק געשלאגן, ער האט זיך געדארפט צוריק שלאגן, און איך האלט אין איין זאגן אז דאס איז געווען דעם קלויזנבורגער רב'ס פראבלעם אויכעט, ער האט זיך נישט צוריק געשלאגן, ער האט געדארפט נעמען צוויי דריי שקצים פון זיינע, און די זעלבע וואס מ'האט געווארפן א טאמעיטע אין פנים פונעם קלויזנבורגער רב האט מען געדארפט צוריקטון, ווען מ'טוט דאס נאר איין מאל וואלט אלעס שטיל געווארן. והא ראיה וויאזוי איז באמת שטיל געווארן די מחלוקה איז ווייל דער קלויזנבורגער רב האט געשיקט א מעסעדזש פארן סאטמאר רב אז דו ווילסט נישט איך זאל דיר אויסרעכענען אלע ממזרים מיט חייבי כריתות וואס ס'דרייען זיך ארום דיר, ווייל איך ווייס דאך פונדערהיים אלעס וואס איז געווען, איך בין דאך געווען אן איידעם ביים עצי חיים, איז אז דו ווילסט נישט אז ס'זאל ווערן דא א שמוציגע מלחמה זאל עס אויפגעהערט ווערן. און אזוי איז עס שטיל געווארן. דער עולם ווייסט עס נישט, דאס האט מען אין סאטמאר נישט פארציילט. דער עולם ווייסט נישט אז דער מענטש האט געוואוסט אלע כיטשערס מיט אלע וויטשערס מיט אלע זנאים מיט אלע רוצחים, ער האט אלעס געוואוסט. ער האט נאך געדענקט. מען מוז זיך קענען צוריקשלאגן. דער איז נאו וועי אז דו קענסט דיך לאזן פון יענעם טרעטן. די תורה איז געגעבן געווארן אז מען זאל זיך שלאגן פאר ערליכקייט. און אז מען וויל אונטערברענגען מענטשן פאר גארנישט מוז מען זיך צוריקשלאגן. יעצט, די זעלבע זאך איז געווען דא. אונז האמיר געהאט דא אסאך פרשות. אויסער ר' מעכל'ס פרשה, אויסער נחום ראזענבערג'ס פרשה, האבן מיר געהאט דא אסאך פרשות. ס'איז געווען איינער, ער איז געווען א רב, און ער האט געזאגט אז אין די סאכדותן טויגן נישט די הכשרים, האט מען אים ארויסגעווארפן, מ'האט אים וואכן און חדשים נאכגעשריגן אין אלע גאסן, ער טאר נישט זאגן. ס'איז געווען איינער וואס האט געהאלטן אז מ'טאר נישט נעמען די פראגרעמס, די זנות פראגרעמס. ס'איז געווען אזאלעכע מענטשן וואס זיי האבן איינגעגעבן, אין מאנסי איז דאס געווען זייער שכיח אין ר' מאטעלעס כולל, זיי האבן איינגעגעבן אז די מיידל האט מזנה געווען און זי האט א בעיבי, און מ'האט איר געמוזט געבן געלט און ער האט געלערנט אין כולל, ס'איז געווען וואס האבן געהאלטן מ'טאר דאס נישט טון, האט מען זיי גערוידעפט, ס'איז געווען וואס האבן געהאלטן אז מ'טאר נישט נעמען די אלע פראגרעמס פון די יו פי קעי, ס'האט מיר דערציילט יעצט איינער אז ער איז צוגעגאנגען צום ווינער רב. ווינער רב איז ארויסגעקומען פון א חתונה איז ער צוגעגאנגען און האט אים געזאגט, ווינער רב איך וויל אייך עפעס פרעגן, וויאזוי מעגט איר צולאזן אז מען זאל ארויסווארפן דעם אייבערשטן פון די תלמוד תורה'ס, האט אים שיין געפרעגט, בקיצור איז געגאנגען דעם ווינער רב'ס גבאי, ער האט מיר געזאגט דעם נאמען אויכעט אבער עס איז נישט יעצט וויכטיג, און ער האט אים דערלאנגט אזא שאס אין פיסק אז ער האט נישט געוואוסט וואו ער געפינט זיך, קיצור ער האט זיך נישט געפוילט ווייל היינט לאכט שוין דער עולם פון דעם נאמען רב. און ער האָט דערלאַנגט אַזאַ שטויס פאַרן ווינער רב, אַז ער איז אַזוי געפלויגן, אַז ער איז שיער אַראָפּגעפאַלן, און ער איז שנעל געלאָפן צו די קאַר, וואָס האָט אים געוואַרט, און ער איז אַנטלאָפן. יענער איז נאָכגעלאָפן די קאַר, האָט זיך געוואָלט שטעלן אין פראָנט פון די קאַר, אָפּצושטעלן די קאַר, נאָר ער איז נישט אָנגעקומען גענוג שנעל. און איך האָב אים געזאָגט, ס'וועט קומען אַ צייט, ווען פאַר מאָלעסטן וועט מען הרג'ענען מענטשן. מענטשן זעען דעם חורבן, און זיי וועלן הרג'ענען איינער דעם צווייטן. ס'איז יעצט דא נעבעך דער רביי האראוויץ פון מאנסי שרייבט א גאנצן בריוו אז די הרג'נען זיך, די זעלבסמארד איז אן עפידעמיק, כ'האב גערעדט דערפון די וואך אויכעט, ווייל ס'איז געווען א דרשה וואס רביי גלאק האט געזאגט אז פון ראש השנה ביז יעצט איז דא נישט קיין סאך פארטי טרי פארטי פאר זיי האבן זיך אליין געהארגעט און אלעס הייבט זיך אן וועגן מאלעסטינג, דער סוף גייט זיין דער עולם איז נאט גאנע טעיק איט. מ'וועט נישט צוקוקן ווי ברוך מרדכי מיטן גראבן בויך זיצט און פאטשט זיך ארום און ער האט אפגעהארגעט א האלבע שטאט קינדער. ס'דא טאטעס וואס האבן קינדער וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן, ס'דא טאטעס וואס האבן קינדער אין משוגעים הייזער, ס'דא טאטעס וואס האבן קינדער וואס האבן זיך גע'גט. דער עולם וועט עס נישט נעמען מער. ווען ס'איז געווען סיוויל רייטס פאר די שווארצע איז אויכעט מיט סיוויל רייטס סיוויל רייטס, מ'האט געמאכט בוקס און געשריבן לאס. איינמאל האבן די שווארצע באלאגערט איבעראל. איך געדענק איך בין געווען א אינגל אין ניינטין סיקסטי פייוו האסט נישט געקענט דורכגיין פולטאן מיט א מאשין גאן. מיר האבן געלערנט דעמאלטס אין קראונהייטס אין דין סטריט מיט א מאשין גאן האסט נישט געקענט דורכפארן זיי האבן געזאגט אונז וויל מיר זעהן דעם סיוויל רייטס נישט הערן פון דעם סיוויל רייטס די זעלבע גייט דא זיין טאטעס פארלירן קינדער אזוי ווי מען פארלירט פליגן פארוואס ווייל עפעס א חזיר האט זיך נישט געקענט קאנטראלן די ערבה קענסט דיך נישט קאנטראלן שנייד עס אפ קענסט עס נישט קאנטראלן ס'איז דא אין פלארידע א שטאט דארטן זענען אלע חזירים אבער טאטש נישט קיין קינדער. איז ער געגאנגען ער דערלאנגט א שטויס פארן וויענער רב אז ער איז געפלויגן, ס'הייסט דער גבאי גייט פאטשן און דער רב האט געכאפט די שלעק, דאס הייסט טובי' חטא זונטאג מאנטאג, טובי' האט געגעבן דעם פראסק און דער רב האט געכאפט די שלעק, זיי האבן זיך אויסגעלערנט די רבנים, זיי קענען נישט אנרייצן דעם עולם און זיך באהאלטן, זיי רייצן אן דעם עולם און נאכדעם שיקן זיי די גבאים זאלן געבן שלעק, ס'איז צוריקגעקומען צו זיי, עניוועי, יעצט זאל מיר גיין ווייטער, אונז האמיר געהאט א פרשה פון יידל גרובער, אונז האמיר געהאט א פרשה פון וועכטער, אונז האמיר געהאט א פרשה פון קארף, ער האט געוואלט פארלערנען אביסל תניא, פיין, איך האב איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, גראדע מיט מענדל וועכטער האב איך א גרעסערן פראבלעם ווי מיט קארף, ווייל ער איז געווען איינגעשטעלט אין סאטמאר אלס א מגיד שיעור, נו, ווייסטו דאך אז סאטמאר וויל נישט, האסט עס נישט געדארפט טון עמטליך, אבער קארף איז געקומען, מ'האט אים גערופן ער זאל פארלערנען, שניידסט אים אפ די בארד, עטס קענטס אלע נאכקוקן אין די שיחות פונעם ליובאוויטשער רבי'ן אין פרשת פנחס אין תשמ"ג, רעדט ער פון דעם אז מ'האט גענומען א איד און מ'האט אים אפגעשניטן די בארד. איז אריינגעקומען צום ליובאוויטשער רבי'ן אן א בארד, פרעגט אים דער ליובאוויטשער רבי וואס איז מיט אייך? זאגט אים מ'האט עס מיר אפגעשניטן פאר לערנען תניא, האט אים דער ליובאוויטשער רבי געזאגט אז דער בעל התניא וועט זיך נוקם זיין אין דעם וואס ער האט עס געטון, אזוי האט ער געזאגט דעמאלטס, מ'קען עס זען, ס'איז באשריבן דעמאלטס, נישט יעצט ארויסגעקומען. צוואנציג יאר שפעטער האט מען איינגעזעצט נחמיה וועבערמאן. ברוך מרדכי האט זיך אויסגעקויפט, נחמיה קען זיך נישט אויסקויפן, ווייל נחמיה האט א קללה פונעם פריעריגן ליבאוויטשער רבי'ן אז דער תניא גייט זיך אננעמען פאר אים. סאו, אלן דערשאוויץ איז נאכנישט שטערקער פונעם תניא. ער איז א דרעטליגער היינט עניוועי, דער אלן דערשאוויץ, אבער על כל פנים, ער האט געטשעפעט מיט א איד פאר גארנישט, און דער ליבאוויטשער רבי זאגט דארטן אין די שיחה. איך הער אז אין אלע זייערע מקווה'ס זענען זיי משבח אז מען האט געטון אזא זאך, מען האט אים אריינגעכאפט אין א קאר, מען האט אים אפגעשניטן א בארד, אזוי פירן זיך אויף אידן? זאגט ער ביי די קאמוניסטן דאך נישט אזוי געפערליך געווען, זיי האבן אויך געוואוסט פאר וועם אפצוגעבן כבוד און וועם צו רודף'ן. עניוועי, יעדער האט דא געטון וואס ער האט געוואלט און ער איז ארויסגעגאנגען א הירא, דאס שרייט דער ליבאוויטשער רבי, ער איז גאר ארויס א הירא שרייט ער, קוקטס נאך די תורה, איך זאג ענק ווי ס'איז, ס'איז געדרוקט אין די תורות פונעם ליבאוויטשער רבי אין תשמ"ג פרשת פנחס. דא האט מען מיט יעדן געטון וואס מען האט געוואלט, שוין, פארטיג. יעצט איז געקומען אזוי, מיט אפאר יאר צוריק איז אויך געווען רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן קעגן דעם געדאנק וואס מען זאל טראגן די בחורים אין מיליטער. בקיצור, מען איז געגאנגען פראטעסטירן, און רבנים האבן געשריבן אז מען זאל פראטעסטירן, אבער. למעשה, אזוי מין ביליג און שמוציג צו שרייבן אזוי ווי מ'האט יעצט געשריבן האט קיינער נישט געשריבן. און נאך א זאך, דעמאלטס האט מען נישט געשריבן קעגן שטיינמאן אינגאנצן, מ'האט געשריבן אז דער ענין פון גיין אין מיליטער דאס איז נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה, און ווער ס'קען שטערן אז מ'זאל נישט גורם זיין אז א בחור אדער א אינגערמאן זאל גיין אין מיליטער, דער איז א געוואלדיגע ענין אז ער זאל עס טון. יעצט איך וויל פארשטיין, דער ר' חיים מאיר'ל מיטן קוממיות'ער רב רבי בנימין מענדלסאן האבן אויך געמאכט נחל חרדי און אין קוממיות איז געווען אז מען האט פארגעלערנט דארט א שיעור, יעצט איך וויל נאכאמאל באהויפטן און איך וויל זאגן דעם אמת, עס איז געווען א אינגערמאן וואס ער איז געגאנגען דארטן אלס בחור און ווען ער איז ארויסגעקומען איז ער צוריקגעקומען אויף וויזשניץ, ער איז שוין נישט געווען קיין ערליכער איד, ס'איז שוין געווען צרות מיט אים. האט ער מיר געזאגט נחום די אלע למד ו' כריתות אמורות בתורה האמיר אונז דארטן אין נחל חרדי אין קוממיות מקיים געווען אזוי האט ער מיר געזאגט ער זאגט ווען דער אמרי חיים וואלט געוויסט וואסערע א טעות ער האט געמאכט וואלט דער אמרי חיים קיינמאל נישט געשיקט בחורים זאלן גיין אין נחל חרדי ס'איז געווען א חורבן שאין כדוגמתו אזוי האט ער מיר געזאגט איז למעשה קיינער האלט נישט אז דאס איז די סעלושען קיינער האלט עס נישט. נאר וואס אונז האלט מיר יא איז אז נישט יעדער ראצער, נישט יעדער חיים יעקב וואס ער זעהט א מזרחי'שן קאלעקטער איז בארעכטיגט צו שרייען אויף אים, און נישט יעדער לויפער וואס ער זעהט אים איז אים בארעכטיגט צו באליידיגן. זיי האבן אים ארויפגעשטופט אין בית מדרש, זיי האבן געמיינט די רבי וועט שרייען, די רבי האט געהאט אן אנדערן קוק. יעצט איך זאג נאכאמאל, שטיינמאן מיט דעם וואס ער שיקט די בחורים אין מיליטער איז ער הונדערט פראצענט ראנג, ראנג, אבער איך זאג הרב שטיינמאן אפילו ווען ער איז ראנג, ווייל ער מאכט א ביטערן טעות, אבער ער טוט עס ווייל ער האט נישט קיין אנדערן אויסוועג, און גראדע האבן מיר געזאגט בחורים וואס האבן געוואלט גיין אין מיליטער, איר ווייסט רוב דערפון זענען אויף דראגס און דער מיליטער נעמט זיי בכלל נישט אן, מען דארף היינט האבן א ווערי קלין רעקארד אז מען זאל דיך אננעמען אין מיליטער, אבער נישט עסט דאך אפסמ'ען די גאנצע מיליטער מיט דראגס. איז ממילא וויל איך יעצט מסביר זיין אז די יעדע ראצער אפילו ישראל חיים מנשה פרידמאן וואס ס'איז אונטערגעשריבן איז ער א ראצער א גארנישט, ער איז א ראצער א גארנישט בכלל ווייל ער האט געפירט די קהילה אין דער ערד, נאר לגבי שטיינמאן איז ער א א גארנישט ער איז א א א ער איז כקוף בפני אדם אזוי ווי א מאנקי זעהט אויס לעבן א מענטש ער איז לא קרא ולא שנה געווען ביזי מיט זיינע פאליטיקס מ'האט גענוצט זיין סיגנעטשור אויף יעדע נארישקייט. כ'ווייס, מיין מאמע עליה השלום פלעגט מיר אלץ זאגן אז דער זיידע דער מהר"ם א"ש האט מתפלל געווען איין תפילה יעדן טאג אז די קינדער זאלן נישט זיין רבנים, און מיך פלעגט עס מורא'דיג ארן, כ'מיין, ס'איז דא מענטשן וואס זענען שטארק געלונגען, און ס'נישט דא קיין שום טעם פארוואס אונז זאל מיר נישט קענען זיין רבנים, עספעשעלי ווען אונז זעמער פון א רבני'שע משפחה, פון ר' יצחק ציף לעמבערגער רב. היינט איך קוק אן א רב, דאנק איך טויזנט מאל דעם אייבערשטן אז איך בין נישט געווארן קיין רב, איך דאנק אים טויזנט מאל א טאג. כ'וואלט געדארפט אונטערשרייבן אויף מענטשן, כ'וואלט געדארפט מבזה זיין מענטשן, כ'וואלט געדארפט טון כל דבר אסור. און נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך. זיי האבן עס אריינגעשטעלט אין דבר יום ביומו, א טאג שפעטער האבן זיי געשריבן ס'איז נישט דאס פלאץ פאר דעם, האב איך געמיינט זיי האבן שוין געענדיגט. אבער די חברה, די סיקריקים וואס זיי מאכן געלט אויף דעם, קענען דאך נישט אויפהערן. האבן זיי עס אריינגעשטעלט אין די מאגאזינען, אין די פאשקווילישע מאגאזינען וואס זיי פארן ארום אין די אלע פלעצער. איז דא איין פאשקווילישע מאגאזין, די בולעטין, כ'קען מיך דערמאנען ווען ס'איז געווען מיין חרם איז געווען אין מאנסי עפעס אויכעט אזא מאגאזין וואס ס'עדווערטייזט סעילס ער האט עס אריינגעלייגט אפילו אויף אידיש הע הע יעצט למעשה יצא מה שיצא ס'איז דורך וואס ס'איז דורך וואס טוהמער אונז פאר די אלע קינדער וואס אונז האמער דראפאוטס אין די סטריט יונגלעך און מיידלעך. וואס טוהמער אונז פאר די אלע קינדער וואס מיט די צייט נעמען זיי זיך דאס לעבן? האמער אונז א סיסטעם זיי צו געבן העלפ צו האמער אונז א סיסטעם נאר צו גנב'נען געלט אויף יו פי קעי דארטן ווי ס'קומט אריין א רעוועניו? און יעצט לאמער גיין נאך א סטעפ פארווארד. אונז זעהן מיר אז ס'איז געווען די גרעסטע עבירה צו גראבן טויטע. אזוי האמער אונז געזעהן. וואס האמער דאס געזעהן? אייביג מ'האט זיך געשלאגן שמידל מיטן פידל. אלל אוו א סאדען ס'איז דא א הפסד מרובה פון צענליגע מיליאנער דאלער, יונגעלייט דארפן האבן דירות, איז געגאנגען דער רב שטערנבוך און ער האט געזאגט מען מעג גראבן טויטע. שוין, מען מעג. דעטס איט. יעצט, דער זאליקא איז דאך פון די סיקריקן חברה, און ער טראגט זיי דאך גרויס געלט. איז ער געווען יעצט אין לאנדאן, האט אים ר' אליקים שלעזינגער נישט געוואלט אויפנעמען, ווייל ער טשעפעט מיט רב שטערנבוך. שטעל דיר פאר, זאליקא פלעגט אלץ זאגן אז קיינער גריסט אים אפילו נישט גוט שבת. דער ליידיגער שטריק קען זיך גיין שלאגן מיט אלע גדולי הדור. פארוואס? זיי האבן אים ארויפגעזעצט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל. סאו וויל איך פארשטיין. אפשר מארגן אום קומען אסאך רבנים זיי זאגן אז ס'איז נישט דא קיין אנדערע עצה זאלן זיי טאקע יא גיין אין מיליטער און זאלן זיך לערנען א פאך, וואס גייסטו יעצט ארויס ווען דו האסט א געסעטלטן ענין, און בחורים גייען אין מיליטער ווייל די גאווערמענט צווינגט זיי, פארשטיי איך דא איז א פארקערטע זאך, מיר האבן געזאגט צענליגער בחורים האט זיי נישט אנגענומען. ווייסט פארוואס? מען האט זיי געגעבן א נידל, מען האט ארויסגעגעבן א טראפ בלוט, מען האט געזען זיי זענען העווי העווי אויף דראגס, סאו שטאטס מען זאל זיך אראפזעצן ערענסטע מענטשן מיט די רבנים און דורכשמועסן וואס טוט מען דא, אפשר זאל מען מאכן פאבריקן, אז די פאבריקן זאלן זיין גרויסע פאבריקן וואס זיי זאלן אויסלערנען די בחורים פאכן, אפשר זאל מען דאס טון, אפשר איז טאקע נישט יעדעס קינד געמאכט אויף צו זיצן אין חדר און צו זיצן אין ישיבה, און יעדעס מיידל איז נישט צו דעם געמאכט. שטאטס מען זאל דאס טון, קומען אפאר פאשקווילישע שקצים, אלעמייל יחזקאל שרגא גאלד, אלעמייל יחזקאל שרגא גאלד, וואס האסטו שוין געטון פארן אייבערשטן ביז יעצט? גארנישט! האסט אזויפיל געטון אז דו האסט אונטערגעשריבן אויף מיר, א גרויסן שכוח! יעצט למעשה, ס'איז שוין דורכגעגאנגען אפאר יאר, און די חברה ווייסן נישט וויאזוי איבערצובעטן ר' מעכל לעבאוויטש, האבן זיי געמאכט אז אזוי ווי ער האט א מוסד מ'עט מאכן א גרויסע שנאר קעמפעין און אלע רבנים אום קומען דארט. איך האב אים דעמאלטס געזאגט, ר' מעכל דו לעבסט אין א טעות, זיי דארפן דיך איבערבעטן פון קומען, האסטו גארנישט אויפגעטון, דו בלייבסט מיט א פלעק. אמת די רבנים בלייבן מיט א שטערקערן פלעק, אבער ס'איז נישט גוט, ער האט נישט געפאלגט און ער איז יא געגאנגען. למעשה, יעצט האבן זיי א פראבלעם מיט מיר אויך, ס'איז דא רבנים וואס זיי קאלן אפ, דער בלינדער דיין האט מיך שוין געטראפן אפאר מאל, איך האב געמיינט באמת ער איז בלינד, ער זעהט, אפשר קען מען זיך אראפזעצן און איבערבעטן, זאג איך אים ניין, כבולעו כך פולטו. מוזט אריינגיין די התאחדות איז נעמען א לעטערהעד מוזט אויפשטעלן א צעטל אז איך שייגעץ דער בלינדער דיין דער האט דער סטאדערסאנס ברידער ז ל בעט איך איבער נחום ראזענבערג און נאכדעם האב איך נאך א רעכט דיר מוחל צו זיין אבער נישט פאר די אלע יארן עגמת נפש פארשטייסט יעצט שיקט מיר א דער דער גאלאנטער רבי עלעגאנטער רבי שיקט מיר א צ א מעסעדזש מיט איינעם אז איך הרג'ן אים אוועק ער קען עס נישט מער אויסהאלטן ווי ער וויל א שידוך טון זאגט מיר נחום ראזענבערג מיטן האטליין און ער וויל זיך אראפזעצן. זאג איך ניין א אראפזעצן האט מען זיך געדארפט ווען די האסט ארויס געגעבן דעם בריוו, היינט דארף מען זיך שוין נישט אראפזעצן, קענסט נישט קיין שידוך טון איטס דזשאסט טו בעד, און אפשר דארפסטו נישט קיין שידוך אויב די ביסט א חזיר, היינט גיי מען זיך נישט אראפ זעצן, איז די זעלבע דא אויך די אלע רבנים וואס האבן אונטער געשריבן זענען ביטער פארשעמט סיי ביי ר' מעכל'ס פרשה סיי ביי מיין פרשה, און די רבנים וואס האבן אונטער געשריבן אויף שטיינעמאן גייען אויך בלייבן ביטערליך פארשעמט. יעצט זיי האבן דא בריוון פון אלטע רבנים אויך, ס'איז דא, רב וואזנער האט א בריוו, און ער שרייבט אז אפילו די וואס זיי טענה'ן אז דאס איז נאר מגייס צו זיין די מענטשן וואס זיי זענען נישט אין בית מדרש, זאל מען וויסן דאס איז מעשה עמלק, כ'האב געוואלט וויסן רב וואזנער ביי אייך אין ישיבה איז דאך אויך געווען מעשה עמלק, ס'איז דאך דא דער מרדכי מענצער האט ביי אייך אין די ישיבה מכשיל געווען די גאנצע ישיבה, אזוי דערציילן זיי היינט אלע, און נאכדעם האט איר אים געשיקט אויף בעלז אין ירושלים. סאו וואס איז דאס ווייניגער ווי מעשה עמלק? יעצט איך זאג נאכאמאל, איך האלט אז מען טאר נישט גיין אין מיליטער, איך האלט קלאר אז ס'איז א איסור גמור, און איך האלט אז עס דארף מען זוכן אן עצה וויאזוי מען זאל פלאצירן כלל ישראל וואס מערט זיך, קיין עין הרע, ווייל אז אויב אונז טו מיר נישט זוכן קיין עצה, צען יאר ארום גייט זיין נאכאמאל אזוינפיל קינדער, און נאכאמאל אזוינפיל קינדער, און אויב די פאונדעישן איז נישט געשטעלט ווי עס דארף צו זיין, גייען אלע דורות אומפאלן, סאו פון ארויסגעבן א פאשקווילישן בריוו האסטו גארנישט אויפגעטון. יעצט איז דא א בריוו ווי ר' מאיר בראנדסדארפער שרייבט דא, יעדער ווייסט דעם אמת אז די גאנצע מטרה פון די הקמת המדינה איז געווען למען עקירת והריסת הדת, האט דער יצר הרע געמאכט א נייע זאך, ער האט גענומען א תלמיד חכם און ער האט אים אנגעטוהן א איצטעלע פון ראש ישיבה און א גדול בישראל, און א לבוש פון צדיק אז ער איז א צדיק, און ממילא זאל מען וויסן אז דאס איז נאר דער סמך מם אליין. ס איז זייער שיין אז, איך ווייס נישט צו דער מיינט שטיינעמאן צו נישט, אין די אלטע בריוון, אבער ס'איז זייער שיין גוט באשריבן. אבער כ'וויל פרעגן א זאך. וואס האט תולדות אהרן געטון אלע יארן פאר די אלע חזירים? כ'האב אייך געזאגט, ס'איז דא איינער אין תולדות אהרן וואס האט זיך יעצט געגט, ער איז געקומען דא אהער, תולדות אהרן מיין איך ווייל ס'איז אמאל געווען תולדות אהרן, כאטשיג ער באלאנגט צו תולדות אברהם יצחק, ער איז געקומען דא, ער האט זיך נעבעך געגט מיט א שטוב מיט קינדער, זי איז געווען אין טערעפי א גאנץ לעבן, ווייל איר ברודער האט מיט איר געוואוינט, שענסטע משפחה אין ירושלים, און זיי וואוינען אין מאה שערים האבן זיי געוואוינט, און א פערצן יעריגע ברודער האט מזנה געווען מיט א צוועלף יעריגע שוועסטערל, און ווער ס'פירט היינט דעם גאנצן בית החלמה, מיטן גאנצן קינדער היים, מיסטער פאפענהיים ער ווייסט פונקטליך וואס ס'איז געווען, ווייל ער איז דארט אין די משפחה, נישט אז ער האט עס געטון, וואס האט עטץ געטון אלע יארן? און אז ס'איז געווען צו וועמען צו קאמפלעינען, אין תולדות אהרן האט מען געכאפט איינער האט מען אים אנגעמאקלט און ארויסגעווארפן, און מ'האט געמאכט א טונקלע מקווה, זיך איינגערעדט אז דעמאלטס קוקט מען נישט, אין די מקווה קוקט מען שוין נישט, אין די מקווה טאטשט מען. איך אליין האב געבעטן ר' מאיר ער זאל נישט מאכן די מקווה וואס ער האט געמאכט פאר תולדות אברהם יצחק טונקל, ער זאל עס מאכן ליכטיג, אז עס איז ליכטיג ווייסט מען זיך צו וואטשן, ווייל מען זעט ווי יענער פושט די הענט. ס'איז דא אזויפיל נושרים פון תולדות אהרן, ס'איז דא דא ביי אונז איינער וואס דרייווט א באס, ער זאגט מ'האט אים ארויסגעווארפן פון תולדות אהרן, כ'ווייס נישט צו ער האלט שבת. דאס איז געווען די גאנצע סיסטעם, מ'האט ארויסגעווארפן און שוין, ביי מיר איז ער נישט דא. יעצט האבן זיך צוזאמגענומען אלע ארויסגעווארפענע און ס'איז א פראבלעם. אוסטראליע האט זיך געגרינדעט ווייל ענגלאנד האט ארויסגעווארפן אלע פארברעכער, זיי האבן זיי געטראגן אויף אוסטראליע, נו, האבן זיך די אלע פארברעכער צוזאמגעזעצט און זיי האבן געזאגט לאמיר מאכן אן אייגענעם לאנד, און דאס די גרונדשטיין פון אוסטראליע איז דאס. יעצט איז דא אזויפיל נושרים, וואס טוט מען מיט זיי? ס'איז געווען איינער האסט עס באהאלטן ס'איז געווען צוויי האסט עס באהאלטן אבער וואס טוט מען יעצט קומען אן אפאר אוצר'ס און זיי געבן ארויס א בריוו און דאס טוט מיר מורא'דיג וויי ס'טוט מיר וויי ווייל דאס איז נישט די פשט דו האסט אונטערגעברענגט הרב שטיינמאן דו האסט אונטערגעברענגט אידישקייט דו האסט אונטערגעברענגט די דרך ארץ פאר רבנים און א כלל אז יענער האלט אנדערש איז דארף מען אים אריינשטעלן אין חרם ראוי לנדותו ולהחרימו והרי מופרש ומובדל מעדת ישראל כמעט די זעלבע לשונות ווי איצעלע פימפ האט אויף מיר געמאכט. אבער איצעלע פּימפּ מעג געבן צו עסן טרייפות, און ער מעג געבן צו עסן נבילה, און ער מעג געבן אלע טרייפע הכשרים און נעמען געלט ביי דין תורות, און מעוות זיין דעם דין, אבער ביי אים, אה, ער איז נישט מופרש און מובדל מעדת ישראל. יעצט איך וויל ארויפלייגן צוויי מינוט א שטיקל טעיפ. פון א אינטערעסאנטע זאך וואס ער רעדט דעם זעלבן שפראך אין דעם ענין וואס איך, און איך וויל יעדער זאל עס הערן.
וויפיל דארף מען בעטן אויף וואוילע קינדער? וויפיל דארף מען בעטן אויף ערליכע קינדער? וויפיל דארף א מענטש בעטן אז א קינד זאל נישט אנקומען רחמנא לצלן צו א כ'ווייס וואס, און ווען דיין טאטע בעט דיך זאלסטו אהיימקומען ביינאכט, טאטי דו האסט נישט קיין שלעכטע טאטע איך זאג דיר עס נאכאמאל דיין טאטע בעט דיך קום אהיים דעמאלטס און דעמאלטס גייסט ארויס דאווענען מעריב גייסט עסן פיין אבער קום אהיים עלעווע קום אהיים דעמאלטס און דעמאלטס און ער שרייט אויף די טאטע מאמע כאילו זיי זענען עפעס באנדיטן אז זיי הייסן אים אהיים קומען דעמאלטס דיין טאטע מאמע ווילן דיך סעיוון ביסט א יונגע בחור ס'דרייען זיך ארום מנוולים שקצים אויף די גאסן ווער איז א שייגעץ? איינער וואס פאלט דורך אין עבירות איז נישט קיין שייגעץ, איינער וואס ער קומט צו א צווייטן בחור און ער וויל אים מאכן זינדיגן, דאס איז א שייגעץ. איך זאג דעם כסדר נאכאמאל און נאכאמאל, דו ביסט דורך געפאלן? ס'איז קיינעמס נישט געשעפט. דו פאלסט דורך אין דיינע עבירות? ס'איז קיינעמס נישט געשעפט. דארפסט גיין צום אייבערשטן, דארפסט אים איבערבעטן. דו נעמסט א אומשולדיג בחור און דו גייסט און דו ווייזט אים שמוץ? דו האסט נישט קיין תשובה, דו ביסט אויפן קאפ געפאלן? וואס ווילסטו פון א אומשולדיג בחור? וואס נעמסטו א בחור אין א זייט און ווייזט אים שמוץ? וואס פארגינסטו נישט א צווייטן זאל האבן א לעבן? אז דו ביסט אראפגעפאלן וואס ווילסטו פון א צווייטן? קומט דיין טאטע און ער בעט דיך קום אהיים, שרייסטו אויף דיין טאטע דו ביסט א שלעכטע טאטע? הענט און פיס ווארפט זיך פון עלטערן, וואו איז מיין זון? וואס טוט ער? ווער האט אים יעצט גענומען אויף א היטש? וואו דרייט ער זיך רבונו של עולם? ניין, מיינד יור און ביזנעס, איך טו וואס איך טו, איך מיש מיך נישט אין דיין געשעפט, מיש דיך נישט אין מיין געשעפט, וואס וויל ער פון דיר? ער וויל זאלסט אכטונג געבן, ס'דא מענטשן וואס קענען דיך אומגליקליך מאכן. אומגליקליך מאכן, אינדרויסן קען ער גיין מיט א שיינע הוט, ער קען גיין מיט סטראקעס, ער קען גיין מיט שווארצע זאקן, ער וויל דיך אומגליקליך מאכן, דו'סט נישט קענען האבן קיין לעבן נאכדעם, גלייב מיר, טראסט מיך, נאך דיין חתונה עסטו האבן צער פון דעם, נאך דיין א גאנץ לעבן וועט עס דיך פייניגן וואס דו ביסט דורכגעגאנגען מיט דעם. אביוזער, זיי נעמען א קינד, זיי נעמען א יונג בחור און זיי ווארפן אים אראפ נעבעך און און זיי מאכן אים, צושניידן אים, מאכן אים קראנק. ביסטו ברוגז אויף דיין טאטע אז ער הייסט דיך אהיימקומען? פריי דיך אז דו האסט עלטערן וואס זארגן פאר דיר. וויפיל דארף מען אכטונג געבן פון מנוולים וואס דרייען זיך ארום? יעדן טאג הער איך פרישע מעשות פון בחורים וואס זענען דורכגעגאנגען שוועריגקייטן, פון מענטשן אכזרים, רוצחים, גענומען א קינד און צעשניטן, געענדיגט. ביסטו ברוגז אויף דיין טאטע? ביסטו ברוגז אויף דיין מאמע וואס איז צעבראכן און זי וויל וויסן וואו ביסטו? און זי קאלט דיך וואו ביסטו? וואויל איז פאר עלטערן וואס געבן אכטונג אויף קינדער, וואויל איז פאר עלטערן וואס וואס גרייטן אן קינדער, בכלל איז א קשיא א א מענטש וואס האט חתונה געהאט האט קינדער, וואס רעדט ער מיט א יונגע בחור? וואס טשילט ער מיט אים ביינאכט? די אלע וואס דרייען זיך ביינאכט אויף די גאס יונגעלייט, דאס איז א קשיא, דו האסט אפאר מיט קינדער, פיק יור און עידזש, וואס קומסטו צו מיר? וואס דרייסטו מיט א אינגערמאן? מילא איך האב מיין עידזש, איך האב אפאר בחורים, אונז גיימער ארויס טשילן, אונז גיימער ארויס עסן, אונז גיימער ארויס שמועסן, ווי קומען בחורים מיט א אינגערמאן וואס האט אפאר מיט קינדער? דאס איז שטינק, דו דארפסט שוין אנצינדן א רויטע לייט ביי דיר אין קאפ, א א א, אזוי מאכט מען אין ענגליש, יא, וואס גייט דא פאר? איינער אין די זייט א קלוגע מענטש אין די זייט קוקט דעס צו, וואס גייט דא פאר? דער מענטש האט שוין חתונה געהאט, וואס טוסטו מיט די בחורים? דא מענטשן וואס קענען דיך אומגליקליך מאכן, ביסט א יונגע בחור, ס'זעהט דיר אויס ווי די וועלט בליטשקעט און פלוצלינג קען זיך די וועלט ענדיגן, ס'דא מענטשן וואס זייער וועלט איז אויסגעלאשן, וואס מיינט אויסגעלאשן? דאס קען איך נישט מסביר זיין ווייל איך קען נישט צו סאך רעדן, איך פרוביר צו רעדן די מערסטע וואס איך קען, איינמאל קומט א מנוול און נעמט דיך און און ער טוט מיט דיך שמוץ, דו גייסט ליידן פון דעם א גאנצע לעבן. א גאנצע לעבן גייסטו דו עסט דארפן גיין אויף טערעפי, דו עסט דארפן גיין אויף העלפ, אדער עסטו אליינס ווערן א א מענטש א תלמיד המחכים את רבו, דו עסט אליינס גיין רחמנא ליצלן אפפירן מענטשן, און סוף כל סוף עסטו אנקומען אין תפיסה, וואו עסטו אנקומען? מענטשן זיצן מיט שיינע ווייסע בערד זיצן אין תפיסה פאר א גאנץ לעבן. א טאטע בעט זאלסט אהיים קומען? די שענסטע זאך אז איך מיין טאטע לאזט מיך נישט ארויס ביינאכט אויפן גאס. ליידער ליידער גרייט מען נישט אן קיין קינדער, איינער גערעדט צו דיר די זאך אלץ קינד? דיינע מלמדים האבן דיך אנגעגרייט? דו ווייסט וואסערע תלמוד תורה אונז האבן מיר דא?
דאס זענען געווען די ווערטער פון יואלי ראט וואס ער זאגט פאר זיינע תלמידים, און מען זאגט מאדער נאוס בעסט, ווער ווייסט ער נאך אזוי גוט ווי ער, ער איז אויך א געליטענער פאר גארנישט, דער מוהרא"ש זיין רבי איז אויך א געליטענער פאר גארנישט, דערווייל האט ער איבערגעלאזט מער חסידות וויפיל אלע משפיעים אין ברסלב די וואס האבן אים גערודפ'ט, און ער ווייסט דאך פון זיין זיידן הרב חזקל ראט, ער איז דאך א רב, האט אזוי אפגעפירט כלל ישראל, נו דאס מעג מען, נו דאס מעג מען, מיל מארט'ס טריפות האט מען אויך געמעגט ווען ער האט באקומען דרײַ הונדערט אלפים האט מען דעמאלטס געשמועסט, צו פאר צוויי הונדערט פֿופֿציק פארקויפט ער זיך אויך. דא זענען די רבנים און דא זענען די חתימות און די שרייבן אונטער, און מ'עט באמערקן אז די יעצטיגע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אפילו אויף מיין חרם אויכעט, דאס איז אזעלכע רבנים וואס לא קרא ולא שנה, זענען אלע נואפים, דא ביי שטיינעמאן האבן נאך ארגער אונטערגעשריבן, חזקל שרגא טייטלבוים, א נואף פון קליימער סטריט, ער שרייבט זיך אונטער דיין ומורה צדק, א נואף פון קליימער סטריט, ער גייט און ער שרייבט אונטער? פארשטיי דאס נישט. יואל מארגענשטערן איז שוין מיט איין פוס אויף יענע וועלט, גייט און שרייבט אונטער? אלימלך חזקל שרגא גאלד, ער גייט און ער שרייבט אונטער? ווי? דו ביסט גלייך מיט שטיינעמאן? פארוואס? ווייל דו ביסט א דיין אין מאנסי? ווייל דו פלאגסט דיך אויף פרנסה? חיים'ל מערץ, א איד וואס איז געזעסן און געלערנט און געדאווענט, ווי קומסטו אריין דערין? און מען האט אים נאך געשטעלט לעבן משה מאיר בריעף, ער האט אן אייגענעם בית דין און א פרוי זאגט, אז ער האט איר אפגעפירט און געהאט מיט איר אן אפעיר, דאס איז שוין דער רב, און דער טאטע דאך של אבות האט דאך זכות אבות, דער טאטע האט זיך געדרייט נעבעך אין דילענסי סטריט, איך געדענק דעמאלטס איז געווען פינעווע פארטאגס חזקל שמש איז אריינגעקומען אין בית מדרש און ער האט געוויינט אז מען האט אים געכאפט ער איז דאך א שוחט, האט ער געזאגט כ'האב געמיינט מען האט מיך גערופן איך זאל שוין אראפ קומען כ'וועל טרעפן דארט איינעם ער האט געזאגט א נאמען איך וויל נישט זאגן יענעמס נאמען, דערווייל האב איך געטראפן משה מאיר בריעף'ס טאטן, בריעף! א שוחט! מען האט אים געטראפן מיט א זונה אויף די לענסי קארנער באוערי איז דארט געווען א האטעל, זיין זון איז, גייט אינעם וועג פונעם טאטן און ער שרייבט אונטער. און אויף אביגדור דניאל פיש דאס איז דעם טאהשער רעבנ'ס איידעם ווינדער איך מיך ווי האבן זיי אים אריינגעשלעפט אין דעם, די טאהשער רבי האט זיך דאך נישט געמישט אין גארנישט. יעצט איך זעה משה אברהם איז אונטערגעשריבן ער איז דער נייער בארדיטשובער רב ווייל זיין טאטע איז געשטארבן אפאר וואכן צוריק, נו, וויל ער זיך ווייזן אז ער איז בארדיטשובער רב. האט ער געדארפט מאכן אב בית דין בארדיטשוב כאטש אזוי גרויס ווי משה אברהם. עניוועי, מיט דעם בין איך יוצא די מחאה, און איך זאג נאכאמאל, דאס וואס שטיינעמען טוט ער שיקט בחורים אין מיליטער דאס איז א פארברעך שאין כמוהו, און זעט אויס איינער פון זיינע נאנטע האבן אויך געזאגט אז דאס וועט העלפן, אבער ליטל דאז הי נאו אז ס'העלפט נישט, און מ'האט מיר קלאר געזאגט אז די בחורים זענען אויף דראגס, און וואס האבן נישט קיין גוטע היסטערי נעמט מען נישט אן, און די פראבלעם איז וואס טוט מען מיט די אנדערע בחורים, איז דאך נאך דא טויזענטער בחורים אין די גאס, סא דער וועג איז נישט קיין וועג, אבער דאס אז מען גייט ארויס קעגן אים מיט אזאלכע שמוציגע פאשקווילן דאס איז אויך נישט קיין וועג, און עטס וועט ענק אויסלערנען אז ס'העלפט נישט, נישט נאר ס'העלפט נישט, ס'ברענגט ענק אראפ. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'לייג עס יעצט ארויף, ס'איז אן עמורדזשענסי, ס'איז מיר יעצט אריינגעקומען א ידיעה פון איינער פון די גאר גרויסע מענטשן, איך וויל נישט זאגן ווי ווייל קען זיין ס'וועט אים שאטן, אז די גאווערמענט וויל יעצט מאכן איבעראל און עספעשעלי דא אין ברוקלין, יעצט ווייס איך מ'שלאגט זיך דאך יעצט אויף די קוואטע, סאטמאר וויל האבן מער דירות, און די פארטאריקענער זאגן אז זיי פאלן ארויס פון די קוואטע, ס'טוט זיך, ס'איז אין פעדערל קאורט איז עס יעצט, כ'האב יעצט אזוי ווי מען מישט דורך די גארביטש, כ'האב יעצט באקומען א ידיעה אז די גאווערמענט וויל מאכן אז דא אין ביי אונז אין ברוקלין זאל מען מאכן, הערט אויס, זאל מען מאכן אז אין יעדן אפארטמענט בילדינג מוז זיין א סערטען אמאונט טרענסדזשענדער, דאס טייטש זכרים מיט זכרים, נקבות מיט נקבות וואס האבן חתונה, עס מוז זיין געיס, עס מוז זיין לעסביענס, ס'איז ממש איז א שרעק, און דאס קומט אלעס ווייל אונז האמיר צוגעלאזט די געיס און די לעסביענס ביי אונז, מ'האט אים צוגעלאזט אז ברוך מרדכי זאל חזר'ן און דער זאל חזר'ן און יענער, יעצט באצאלט עטס א גוטע פרייז, ווען עטס פאלגט'ס ווען מיך דעמאלטס וואלט געווען היינט א קלין קאמיוניטי און א סעיף קאמיוניטי און דער גוי וואלט ענק נישט געבאדערט, ווי האט דער בעלזער רב געזאגט אז א איד טוט זיך אויף א קנעפל אין בעלז שמד'ט זיך א איד אין בערלין. פיין, יעצט האט עטס עס. ס'טייטש אז אין די אלע גרויסע הייזער דא גייען וואוינען כ'ווייס נישט וויפיל פראצענט, מ'שלאגט זיך נאך ארום, אבער ס'וועט מסתם זיין דרייסיג פערציג פראצענט, וואטש ענד סי. און אונז האמיר אנגעהויבן צו טענה'ן די אידן אז מ'קען דאך דאס נישט צולאזן, ווייזן זיי אז דא מ'האט דאך געוואלט האבן דירות, און מ'איז געגאנגען מ'האט איינגעגעבן אז דער האט חתונה געהאט מיט דעם זכר און מיט יענעם זכר צו באקומען די ליס. ס'דא יעצט א גאנץ באשרייבונג, ס'דא א קאמיטע פון דזשערזי סיטי, איך וויל עפעס זאגן פאר יעדן איינעם, אונז זעמיר אידן, אידן זענען בני מלכים, אונז באלאנג מיר נישט אין דזשערסי סיטי, אונז באלאנג מיר נישט אין די אלע סלאמס, אונז באלאנג מיר אין אנדערע סטעיטס וואו ס'איז דא וואו מ'קוקט ארויף אויף דיר, דו דארפסט נישט אריינגיין נאכאמאל צום שווארצן און צום פאטעריקע, ווייל דו'סט ערגעץ נישט אנקומען, ער גייט דיר טון די זעלבע אפאר יאר ארום, אויסער דעם וואס די דירות גייען ארויפגיין, רבותי טינק טו מואווס, ווען מ'שפילט שאך, קוקט מען נישט אויפן נעקסטן מואוו נאר אויף פינף מואווס שפעטער, מיר גייען בויען און מ'מוז בויען צו די ארוינים צו די זאלוינים, דער וועט נישט לאזן דער, קומט מען זיך שלאגן מבית, אינעווענדיג, און נאכדעם מבחוץ און דרויסן, יו דאונט בעלאנג עני מאר אין ניו יארק. ווייל טאמער גייט דאס יעצט דורך, איך ווייס ס'גייט דורכגיין, ווייל כ'האב עס באקומען פון די הייעסט הייעסט

דער איד האט געוואוינט אין קראון הייטס, אין א שלעכטע געגנט, האט ער אוועק געמופט קיין בארא פארק. בקיצור זענען געקומען די גוט מאכערס, אזוי ווי ליפא פרידמאן האט דא געבויעט אפארטמענט הייזער, אז מען זאל מאכן א מיטינג מיט די גאווערמענט, און מען זאל דא אויך בויען אפארטמענט הייזער, אזעלכע גרויסע. האט באבובער רב געזאגט לא מדבשך ולא מעוקצך, איך ברויך נישט זייערע אפארטמענט הייזער, און איך ברויך נישט זייערע געזעצן, ווייל דער סוף גייט זיין אז ס'וועט אונז אונטערברענגען. אזוי האט ער דעמאלטס געזאגט. יעצט דעמאלטס ווען ער האט עס געזאגט האט עס אויסגעזען ווי ער איז לא מן השמים ולא מן הארץ, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך. מען האט דא געבויעט פאר דרייסיג פערציג דאלער, האסט געקענט האבן רענט א פיר פינעף בעדרום אפארטמענט, גייט א איד זאגן אזא זאך? שפעטער, מיט יארן שפעטער, האט מען נאכאמאל געוואלט מאכן אזא מואוומענט. האט ער די זעלבע געזאגט, כ'ברויך נישט גארנישט פון זיי. האט מען געזאגט, רבי אבער אינגעלייט פלאגן זיך, הער און הין, זאגט ער, זאלן זיי זיך פלאגן, זאלן זיי קויפן הייזער, זאלן זיי קויפן קאו-אפס, איך וויל גארנישט פון די גאווערמענט. דער איד ר' שלוימעלע באבובער האט מציל געווען גאנץ בארא פארק, ווייל ווען די גאווערמענט בויעט אזוי ווי זיי האבן געבויעט ביי אונז, כ'ווייס נישט צו דער עולם ווייסט, נאר. פערציג פופציג פראצענט פון אינגעלייט וואס האבן געוואוינט אין די גרויסע אפארטמענט בילדינגס האט מען שוין ארויסגעווארפן, מ'האט זיי געזאגט אז מ'געט צו סעקשאן עיט, און זיי האבן געזען שיינע נייע דירות און זענען אריין אויף סעקשאן עיט, אבער סעקשאן עיט די ליעס לויפט אפ איך ווייס א יאר צוויי צו פינף יאר, און וואס גייסטו טון נאכדעם? די לענדלארדס בעטן די זעלבע פרייז ווי ער בעט ביי די גאווערמענט, פלאס האט זיך אנגעהויבן מ'בעט אונטערן טיש געלט, איז במילא איז מען אויף צרות עניוועי. און נאר אויף אזויפיל האט מען אויפגעטון מיט די גרויסע דירות, קיין אידן וואוינען שוין נישט דערין כמעט, אבער יעצט גייען וואוינען די אלע מינים אנשים שפלים. אונז וויל מיר אפגעבן א הארציגן שקויעך פאר הרב משה דוד נידערמאן וואס ער ארבעט פאר אונז אזויפיל יארן געטריי, און אונז וויל מיר אפגעבן א הארציגן יישר כח פאר די סאטמארע רעזשים, דזשאליקא מיט די אלע חברה, זיי ווייסן אלעס וואס דא גייט פאר, ווייל פונקט ווי איך ווייס עס ווייסן זיי עס אויכעט. נאר זיי האט מען געגעבן א באקשיש, און מיר געט מען גארנישט, נישט וואס איך ברויך עפעס, נאר וועגן דעם קען איך ענק זאגן, רבותי געבסט געלט פאר א קהילה, געבסטו געלט פארן שונא וואס ער גייט אייך פארסאמען. שוין, דאס איז געווען צוגעלייגט אן עמורדזשענסי, און האטס מיר אלע א פרייליכן שבת.